די אידן האבן געוואוינט מער אין דרום, דאס איז אין געגנט פון לוד, רמלה, און שפעטער נאך מרד בר כוכבא איז מען אריבער אין צפון, אין גליל. וויבאלד אונזער אונזער מטרה פון די שמועס איז צו רעדן וועגן די ישוב הישן און בעיקר וועגן די ישוב הישן אין ירושלים איז אונז וועלן זיך באטאנען נאר וועגן די היסטערי פון ירושלים אין די תקופה פון רוים און נאכדעם אין די איסלאמיק תקופה. און די רוימישע תקופה אין ארץ ישראל איז איינגעטיילט אין צוויי העלפט. די ערשטע העלפט איז געווען אונטער רוים דאס הייסט די פאגאנישע רוים עובדי עבודה זרה און מען קען זאגן אז משנה מסכת עבודה זרה איז א שפיגל פון די תקופה יא, די תנאים זיצן דא אין ארץ ישראל און זיי פילן און זיי זעהן. זיי לעבן מיט די עבודה זרה פון רוים אין די יאר, דאס איז בערך דרײַ הונדערט יאר, איך וועל איבערגעבן די תאריכים די דעיטס, וויבאלד אונז רעדן וועגן גוישע היסטערי וועט מען גיין לפי די גוישע לוח, איז אזוי דער חורבן איז געווען אין יאר זיבעציק, און די תקופה פון די פון די פאגאנישע רוים די אימפעריע פון רוים האט זיך געצויגן בערך ביז דרײַ הונדערט און דרײַסיק דרײַ הונדערט און פֿערציק, צום מערסטנס ביז דרײַ הונדערט און זעכציק. וואס איז געווען נאכדעם? נאכדעם איז די רוימען אימפעריע אריבער אונטער אונטער די צעלם אונטער נצרות. ווייסן אז אותו איש איז איז געהארגעט געווארן, בית דין האט אים געהארגעט לפי אונזער מסורה איז בערך א פופציג יאר פארן חורבן, ס'איז געווען א קליין קרייץ פון אידן וואס זענען נאכגעגאנגען, בערך אין דרייסיג פערציג יאר נאכן חורבן האבן זיי משנה געווען די השקפה זייערע און זיי האבן געעפנט די נייע דת פאר די גוי'אישע וועלט, וואס ביז יענץ מאל איז עס געווען נאר אידן וואס האבן געגלויבט אין די דת, וואס האבן געגלויבט אז ער איז משיח, און פון יעצט און ווייטער עפענט מען אויס פאר די וועלט, און צוביסלעכווייז זענען די אידן ארויסגעפאלן, און ס'איז געבליבן נאר גוים. כידוע אז די ברכה פון ולמלשינים האט מען יענץ צייט מתקן געווען. כדי טאקע אז די די אידן זאלן זאלן מחליט זיין וואו זיי זענען, דאס קען נישט זיין פוסח על שתי הסעיפים איז אזוי, די ערשטע דריי הונדערט יאר פון רוים, דאס איז ביז דריי הונדערט פערציג פופציג זעכציג, האט רוים געהארגעט און פארטריבן די די נוצרים פון זייער געגנט, דערפאר האבן זיי געדארפט אנטלויפן אין אפריקע, וואס דארט האט רוים שוואך געהערשט. אין די יארן דרײַ הונדערט און פֿופֿציק זעכציק איז דער דער קייזער פון רוים האט געהייסן קאנסטאנטינוס און ער משום מה צוליב א געוויסע סיבה הפך קערה על פיו און ער האט אנגענומען די דת די רעליגיע פון פון די קריסטן און עס איז אריבער נאך אפאר צענדליגע יארן האבן זיי גענייט מיט כפייה האבן זיי אוועקגעשטעלט אז די דת פון די רוימישע עמפייער דארף זיין אונטער אונטער די קלויסטער, דאס איז א א מהפכה פון הונדערט און אכציג מעלות, דאס האט גורם געווען ביי די אידן א שטארקע קלאפ א שטארקע התנגדות כדי אז אז זיי האבן פיינט געהאט די אידן. אין די רגע וואס די רוימע די רוימישע עמפייער איז בעל הבית אין ארץ ישראל און אונטער די קלויסטער איז די נצרות האט זיך אסאך אסאך פארשטערקט אין ארץ ישראל מען בויט אסאך קלויסטערס און בעיקר אין גליל און ווי אויכעט ירושלים ווייל אותו האיש די לעצטע וואך זיינע איז געווען ירושלים און דאס איז זייער פארהייליגט ביי זיי דאס איז איינס נאכדעם די מקום הצליבה ווי מען האט אים געהארגעט. און מען האט אים באגראבן מען זאגט אין ירושלים, איז קל וחומר אז ס'איז פארהייליגט ביי זיי. איז פון די יארן, נאך דריי הונדערט יאר, איז ארץ ישראל געווען זייער פארהייליגט ביי די נוצרישע וועלט. מען דארף וויסן אז ביז יעצט ביי די רוימישע עמפייער האט ארץ ישראל נישט געהאט קיין חשיבות, בפרט ירושלים וואס איז געווען חרוב און צעשאסן און צעבראכן. די אידן האבן נישט געוואוינט דארט, איז ירושלים געווען א נאכגעלאזטע פלאץ, רוים האט עס איבערגעבויט מיט א חומה, אבער מער נישט. אבער יעצט אז רוים איז אריין אונטער די אונטער די קלויסטער, בויען זיי א ים מיט קלויסטערס אין ירושלים, און דאס איז א זייער א שווערע, אזוי מען זאגט אויף אידיש, א ביין אין גארגל פאר די אידן, פארוואס? ווייל די אידן זענען פלעגן קומען יעדע יאר תשעה באב, כאטשיג

די אידן זיצן קומען דא יארן לאנג, בפרט אז די אידן האבן אים געהארגעט, זיכער ווייסן זיי, האבן זיי געברענגט אידן פון גליל, וואס די אידן האבן יענץ מאל געוואוינט אין גליל, און געצווינגען, ממש בכפייה בכח דא ארויס, דא אפילו בילדער, אויסגעמאלע בילדער ווי זיי דערדרוקן זיי, זאלן מגלה זיין דעם סוד, א וואו זיין קבר א פרט וואס די אידן זענען פארמישט אין די מגלה זיין דעם די חשובע פלאץ ביי די נוצרישע וועלט. די תקופה רופט מען די ביזענטיען ערע, די ביזענטיען תקופה, ווייל דער אפיפיור, דער פויבסט, זיצט אין א שטאט וואס הייסט ביזענטיען, דאס איז היינט אין טערקיי, איז די גאנצע תקופה אין די מידל איסט

משום מה אז מען דארף זיין א עובד פאר איין גאט, דאס איז ביז יענץ מאמענט זענען זיי אויך געווען עובדי עבודה זרה עובדי אלילים, און דער איז ארויפגעקומען מיט די געדאנק ניין אז מען דארף זיין עובד אל אחד, פונקט אזוי ווי די נוצרים האבן עס געמאכט נאך אויסערש די איינוואוינערס אין זייער שטאט האבן אים נישט מקבל געווען איז ער געגאנגען אין א שטאט חדיה. וואס דארט איז געווען א אידישע שטאט, ער האט זיך געפילט אזוי היימיש מיט זיי, ווייל די אידן גלויבן אויך אין איין גאט, אבער און די אידן האבן מקבל געווען, און די אידן האבן אויסגעלערנט די אידישע דת, מיט די אידישע תנך, מיט מדרשים, מיט חזל, מיט מסורות, זיי האבן געזען אז ער האט א כח און ער קען געבן א וועג אז מען זאל וואוינען בשלום מיט די מיט די אראבער פון די געגנט. ויהי היום, זייער מסורת איז

די שבט פון פון חדיה אז זיי גלויבן אין אים אז ער איז א נביא, האבן זיי האבן די אידן געזאגט עד כאן, מען קען דיר מקרב זיין, מען קען אויך פארברענגען מיט דיר וכדומה, אבער א נביא איז דא נאר אונזער נביא משה, האט ער זיי אויסגעשאכטן, האט ער אויסגעשאכטן די שבט, און די קינדער מיט די ווייבער האט ער בכח אריינגענומען ביי זיך, דערווייל האט ער די הייזער זייערע, מען רעדט פון הונדערטער אידן, באקומט ער נכסים, האט ער שוין געלט, מען האט געלט, מיט זייערע מטלטלין, מיט זייערע הייזער, ער איז געווארן א שטיקל עושר, יעצט האט ער מיט וואס צו איינרעדן דעם עולם צו ווערן מאמינים אין אים, עס האט געדויערט א גוטע פאר יאר,

איז די תקופה אין איסלאם הייסט ראשידון, ראשידון איז אדער חליפין, ראשידון הייסט ההולכים בדרך הישר און חליפין הייסט המחליף, וואס איז א ממלא מקומו, איז דא פיר ממלא מקומו, ממלא מקום פון מוחמד, דער ראשון האט געהייסן אבו באקער און ער געשטארבן אין צוויי יאר ארום. דער דריטער האט געהייסן עומר אבן אל-ח'טיב, זייער זייער וויכטיג פאר אונז פאר ירושלים, עומר אבן אל-ח'טיב האט אויסגערופן א מלחמת קודש מען מוז אייננעמען די גאנצע מידל איסט אז מען זאל אריינגיין אונטער די איסלאם, און וואס איז פשט פון דעם? רוב פון די מידל איסט געהערט צו די ביזאנטיען, צו רוים וואס איז אונטער די נוצרים, מאידך גיסא פרס וואס איז א ריזיגע געגנט אין די איסט און אין מזרח, איז אנטקעגן זיי. זיי הייסן יענץ מאל הסאסאנים, און זיי פירן שטענדיגע מלחמות מיט רוים, דא עליות און ירידות. פונקט אין די יארן איז פרס אנגעקומען כמעט ביז ארץ ישראל, שוין געווען אין סיריע און ירדן, און רוים איז זייער שוואך. די שוואכקייט האט אומאר אויסגענוצט, ער האט זיך געשלאגן מיט פרס און שפעטער איז ער אנגעקומען דא, ער איז אנגעקומען אין ארץ ישראל, ס'איז דא א באוויסטע קרב וואס ער האט געפירט אין די נהר ירמוך, ירמוך איז א טייך וואס ס'קומט אראפ פון דמשק ביזן ירדן, און אין עבר הירדן איז אומאר געקומען אריין אין די עמק פון דעם טייך פון ירמוך און ער האט פארטריבן די ביזענטיענס און אנטלאפן, ער קומט אריין אין ארץ ישראל, ס'האט געדויערט אפאר חדשים אז זאל אנקומען ירושלים, אנגעקומען ירושלים, ווער זיצט אין ירושלים? די נוצרים, די אידן זיצן נישט אין ירושלים, די אידן זיצן אין גליל, דערווייל האט ער נישט געהאט קיין שום מגע ומשא מיט זיי, אבער ער נעמט איין ירושלים ווייל בעיקר זייער מסורת איז אז מוחמד איז געווארן א נביא אין די שטאט. די נוצרים פון ירושלים האבן שוין פארשטאנען אז שוין די שפיל איז שוין פארשפילט, און מ'האט געעפנט די טויערן און מ'האט אים אריינגעלאזט, זיי האבן געהאפט אז ער וועט זיי לאזן זיצן אין שטאט, וכך הוה, אומאר איז געווען קלוג און ער האט זיי געלאזט זיצן, אבער לגבי אונז, די השפעה וואס די אראבער האבן געהאט אויף די אידן במשך די. די קומענדיגע איבער טויזנט יאר איז דארף מען מקדים זיין א געוויסע עובדה און עס איז זייער וויכטיג צו ארויס אויב מען האט ארויס די מעשה קען מען פארשטיין פארוואס די אראבער האבן א שלעכטן יחס צו די אידן. אומאר קומט אריין אין ירושלים און די ערשטע זאך וואס ער וויל וויסן ווי איז די אבן שתיה? פארוואס? ווייל ביי זיי איז די מסורת אז מוחמד איז

האט פארשטאנען אז אומאר וועט פארברענען אלע קלויסטערס און פטור זיין פון די פון די פון די נוצרים דא, האט ער געוואלט כאטשיג אז די קלויסטער זאל בלייבן גאנץ, און אומאר האט פארשטאנען אז ער ארבעט אויף אים, האט ער געברענגט אידן סיי פון צפון און סיי אזעלכע אידן וואס זענען מיט געקומען מיט אים וואס האבן זיך וואס האבן זיך געשמד'ט וואס זענען געווארן איסלאם, אדער בכפייה אדער ברצון, אויף דעם איז דא א גאנצע משא ומתן, און זיי זיי האבן געוויזן אויף הר הבית ווי אבן שתיה איז, וואס מען מען דארף וויסן הר הבית איז געווען נאכגעלאזט די לעצטע זעקס הונדערט יאר פון דעם חורבן, ס'איז געווען א נאכגעלאזטע פלאץ, ס'איז דא אזא מסורה אז ס'איז געווען א מיסט, א פלאץ פאר מיסט, ס'איז נישט אזוי מוכרח אבער ס'איז זיכער געווען א נאכגעלאזטע פלאץ, און א פלאץ וואס איז נאכגעלאזט זעקס הונדערט יאר ווערט ווערט פון זיך אליין א מיסט, ווערט אנגעווארפן מיט שמוץ. אגב, ס'איז וויכטיג צו מציין זיין אז אין בערך אין יאר פיר הונדערט עס איז געווען א מהפכה אין די אין די נוצרישע וועלט אז די עמפייער פון רוים האט געהייסן יוליאנוס, און שפעטער האט מען אים גערופן יוליאנוס דער משוגענער, פארוואס? ווייל אינמיטן זיין מלכות האט ער מחליט געווען אז מען קען צוריק גיין צו פעיגעניזם, צו עובדי אלילים, יתירה מזאת ער האט געלאזט די אידן צוריק גייען קיין ירושלים, ועולה על כולנה ער האט געלאזט זיי צוריק בויען א בית המקדש, און דאס ווערט מרומז עטליכע מאל אין חזל אז ס'איז געווען אזא הוה אמינא פון צוריק בויען די בית המקדש, יעצט אונז ווייסן נישט קלאר, ס'דא עטליכע מהלכים, ווי ווייט זיי האבן געבויט, צו זיי האבן געבויט די הר הבית, צו אפילו אנגעהויבן צו בויען דעם בית המקדש, נישט אזוי קלאר, ביז דעם אויפגעהערט, ביז ביז די גאנצע פראיעקט, איז געקומען צו צו דעם שלאס, צו ווי האט זיך עס געענדיגט, איז אויך דא עטליכע מהלכים, אדער ווייל מיט דעם אזאק פון די פון די עמפייער, אדער עס איז געקומען א ערדציטערניש און חרוב געמאכט די זאך וואס זיי האבן געבויט, כל מיני מהלכים אין די היסטערי. אבער דאס איז געווען א חלום אזא וואס איז לייק כבולעו כך פולטו, ס'איז געקומען ס'איז געגאנגען, אבער חוץ פון די פאר יאר איז די הר הבית געווען א נאכגעלאזטע פלאץ. איז אומאר רעדט מיטן בישאפ און ער זאגט אים אז דהיינו די פלאץ איז נישט דא, די פלאץ איז דארט אויף די הר הבית, איז די בישאפ איז געווארן זייער דערשראקן ער האט שוין פארשטאנען אז זיין קלויסטער גייט שוין גייט שוין שלאפן. אבער למרבה הפלא אומאר האט נישט חרוב געמאכט די קלויסטער, ער האט פארשטאנען אז עס איז זייער א וויכטיגע א סענטער פון די נוצרישע וועלט און ער וועט עס טשעפען וועט ער נאר דערלייגן אז נאר ער איז קוים געקומען אהער און די ביזענטיען ארמעי איז ארומגענומען די גאנצע געגנט טאמער ער וועט עס אנצינדן איז אחת דתו.

קריסטן און האבן די אידן און די שומרונים. וואס זאגט דער קאנטראקט? אז אונז האבן איינגענומען די שטאט, אבער מען לאזט פאר די עמי הספר, דאס איז א טערם וואס אומאר האט האט איינגעבאקן אין די איסלאמישע וועלט, אז די אידן מיט די נוצרים זענען עמי הספר ווייל זיי גלויבן אין די ספר אין די אין תנך. מען לאזט זיי זיצן, מען טאר נישט טשעפען, אבער זיי דארפן צאלן א פרייז פאר דעם, וואס איז די פרייז? די ערשטע זאך איז זיי דארפן צאלן א געוויסע טעקס, א געוויסע שטייער, נאכדעם זיי האבן נישט קיין שום רעכט אויף זיך בולט זיין, צו זיך ארויסשטעקן, אין רשות הרבים איז נישטא קיין דת, למשל א לוויה אין יענע יארן, אין יעדע דת איז געווען מיט כל מיני, זיך ארויסגעוויזן א אידישע לווי' איז געווען מיט אידישע זאכן, א נוצרישע לווי' מיט זייערע ארויסגעגאנגען מיט א צלם, און דו קענסט פארשטיין פון די פון די לוויה וועלכע רעלידזשען דאס איז, אדער אדער א חתונה, אדער אויפוועקן אינדערפרי, די נוצרים האבן געהאט א שטעקן וואס זיי האבן אויפגעוועקט און געקלאפט אויף די טירן, און די אידן האבן געשריגן. אויפשטיין צום דאווענען, די אלע זאכן די רשות הרבים געהערט נאר צו די איסלאם, נאכדעם מ'טאר נישט האבן קיין געווער, געווער איז נאר דא ביי די איסלאם, טאר נישט רייטן אויף א פערד נאר אויף א אייזל, א גאנצע רשימה פון גזירות, אראפלאזן די די די גאווה און די קאפ פון פון די אנדערע רעלידזשענס, די די חוק הייסט אלדימא, אלדימא איז א טערמין עד היום פון די איסלאם ביחס צו אנדערע רעלידזשענס און בפרט די אידן מיט די נוצרים ווייל זיי זענען עם הספר. כ'וועל אביסל אפהאקן אוועקגיין פון דעם נושא, פאר אפאר מינוט, און מעלה זיין א גרויסע היסטארישע חידוש וואס איז נישט באקאנט ביי אונזער עולם, וויבאלד די אידן זענען געווען אין די תקופה פון די רוימישע עמפייער, פון זעקס הונדערט יאר, אונטער א שווערע שטעקן, די רגע וואס אומאר האט איינגענומען ירושלים האט עס אויסגעזען כאילו משיח איז אריין אין שטאט, נישט כאילו נאר ממש, דאס איז א חידוש עצום. אונז האבן מיר עטליכע מדרשים אדער קטעי מדרשים וואס זיי שטעלן פאר אז דער צווייטער מלך פון ישמעאל, דאס איז זיכער אז ס'מיינט אומאר, איז דער משיח און האט משחרר געווען ארץ ישראל און ירושלים פון דער וואס האט פארברענט די בית המקדש, דאס איז רוים, און משיח איז אויפן וועג. עטליכע עטליכע מדרשים קטעי מדרשים, איינער הייסט נסתרות רשבי, נסתרות ר' שמעון בר יוחאי, ס'איז דא א ספר וואס הייסט א מאדערנע ספר פעמי הגאולה, ער האט צאמגענומען די אלע מדרשים פון די תקופה בתוכם פרקי דר' אליעזר, וואס ס'איז קלאר אז זיי האבן פארשטאנען אז ס'איז א עיקבתא דמשיחא. און דער עול הגלות ווערט אביסל לויזער. אונז האבן שפעטער, דאס איז מדרשים וואס מ'האט געשריבן ממש אין די יאר, אבער אונז האבן שפעטער, דריי פיר הונדערט יאר שפעטער, פון קראים, עטליכע קראים דאהי, וואס זיי שרייבן די זעלבע זאך אז די אידן אין יענע יארן ווען די איסלאם האט איינגענומען ארץ ישראל האבן זיי מ'האט זיך געפרייט מיט דעם, און מ'איז געקומען אין ירושלים דאווענען, זיי שטעלן פאר, דאס איז די ערשטע מאל וואס אידן זענען דען געקומען באופן, באופן חופשי, נישט געדארפט צאלן קיין מס, אין ירושלים, זיי שטעלן פאר, מ'איז געקומען נהרות פון אידן עולה זיין קיין ירושלים, איז עס איז א אינטערעסאנטע נקודה, וואס די איסלאם האט גורם געווען אין יענע יאר. אונז זענען צוריק געגאנגען צו די הר הבית, אזוי ווי פריער דערמאנט, איז אומאר האט פארהייליגט די הר הבית, און כמעט וואס איך גיי יעצט זאגן, פון יעצט און ווייטער דארף מען וויסן אזוי, פון די אין די איסלאמישע וועלט איז נישטא קיין שריפטן אין יענע יארן, ס'איז גארנישטא, חוץ פון די קוראן איז גארנישטא, די מסורה איז זייער געשריבן געווארן אין יארע אכט הונדערט ניין הונדערט, צוויי הונדערט יאר שפעטער, און אונז לעבן פון דעם, איז די. דארף מען וויסן אז ס'איז נישט הונדערט פראצענטיג אויך ביי זיי, קל וחומר ביי אונז. אקעי, די מסורה וואס איז אנגענומען היינט ביי זיי איז אז ער האט געהייסן בויען א מסגד, א מסגד איז א מאסק, א מעטשעט, אין דרום זייט פון הר הבית, פארוואס הייסט דאס אל אקצא? אל אקצא מיינט קצה, קצה מיינט א עק, אויף די עק פון די הר הבית. יעצט פארוואס אויף דרום זייט? איז למרבה הפלא, און דאס שרייבן אלע איסלאמיסטן, און די גאוני ארץ ישראל וואס האבן געוואוינט אין ארץ ישראל אין יענע יארן, איך רעד נישט פון די גאונים יעצט ווייל זיי האבן נישט געוואוינט ירושלים, זיי האבן געוואוינט ירושלים זייער קורצע תקופה, דאס דארף א עקסטערע שמועס. גאוני ירושלים מיט גאוני רמלה שרייבן אז ווען עומר איז ארויף אויפן הר און מ'האט געוויזן אז דא איז די אבן שתיה האט האט האט ער אוועקגעשטעלט אז די אידן זאלן זיין די אחראים אויף די הר און נאכדעם האט ער געהייסן בויען אל אקצא און נאכדעם בויען כיפת הסלע דאס איז באקאנט די גאלדענע כיפה ווען די גאלדענע כיפה איז אויף די אבן שתיה, און האט ממנה געווען די אידן זאלן ריין מאכן און זיין אחראי אויף די צוויי בנינים זייערע, ווייל קיין איסלאם איז נאכנישט געווען דא, די קריסטן האבן נישט וואס צו זוכן, איז ווער איז ווער יא? די אידן, ווייל די אידן זענען האבן א שייכות מיט די הר. נאמען די כיפת הסלע היכל שלמה, דאס הייסט היכל שלמה אדער בית אל מקדס דאס איז די נאמען בית המקדש אגב ווען מען רעדט היינט איז די צוויי נעמען איז געווען פארשריבן אין די איסלאמיסטישע ביכער ביז א הונדערט יאר צוריק, א הונדערט יאר צוריק איז די איסלאמישע וועלט איז דא האט זיך אנטקעגן געשטעלט אקעגן די זייעניסט מאוומענט אקעגן די אידן פון ירושלים האבן זיי אראפגענומען די צוויי נעמען און אפגעמעקט די בית המקדש, און ס'איז געבליבן חרם אל שריף, חרם אל שריף מיינט א פלאץ ווי מ'טאר נישט אריינגיין, דאס איז סתם א מאמר המוסגר. אבער דאס איז קלאר אז דאס איז געווען די צוויי נעמען, די צוויי נעמען איז געבליבן אלע יארן, פון יעצט און ווייטער, אידן קענען צוריק גיין וואוינען אין ירושלים, דאס הייסט אז ביז יעצט האבן אידן נישט געקענט וואוינען אין ירושלים, אידן זענען געווען ביז יעצט די אידן וואס האבן געוואוינט אין גליל זענען געווען חקלאים, זיי האבן געהאט פעלדער פון דעם האבן זיי געהאט פרנסה, פון פירות וירקות, דאס האט די איסלאם נישט געלאזט, פארוואס? ווייל די איסלאם, די אראבער, מען זאל אנרופן אראבער, זיי זענען געקומען דא טיפין טיפין, די אידן מיט די שומרונים און אויך די נוצרים האבן שוין געווען בעלי בתים אויף די כלכלה דא, קומט א פרעמדע מענטש ער האט נישט די כוחות מיט די כלים אויף פרנסה, יעצט אויב די אלע פעלדער זענען אונטער אנדערע הענט האבן זיי נישט וואס צו זוכן דא, מיט וואס קען מען זיך מתפרנס זיין? איז צוביסלעכווייז האבן זיי מעלה געווען גזירות אז די אידן מיט די שומרונים טארן נישט, ער האט צוגענומען די פעלדער פון די אידן מיט שומרונים, נאכדעם וואס זיי האבן געזאגט אז מען טאר נישט ארבעטן אויף די פעלדער האבן זיי געמוזט ווערן סוחרים, פארשטייט זיך די אידן זענען געווען אויך פאר דעם סוחרים אבער. די בסיס פון די כלכלה איז געווען פון די פעלדער, ווי מיר קענען זען אין ירושלמי, ירושלמי איז רווי מיט דא הונדערטער הונדערטער מעשות פון אידן וואס האבן געהאט פעלדער, פארשטייט זיך אז עס איז בעקבות די הלכות התלויות בארץ, אבער דאס איז קלאר אז די אידן זענען געווען די די בעלי בתים אויף די פעלדער און די סוחרים אויף צו ארויספירן און פארקויפן. און פארקויפט ביז ביז תימן האבן זיי געהאט מסחר, דאס איז די מעלה פון די אידן וואס אנדערע האבן נישט געהאט אז זיי האבן געהאט אין די גאנצע רוימען עמפייער האבן זיי געהאט חברים, האבן זיי געקענט פירן פון תימן ביז ספעין און ביז ענגלאנד האבן זיי געקענט פירן סחורה ווייל זיי האבן געהאט די זעלבע שפראך אדער זיי האבן זיי האבן געהאט די זעלבע כלים צו אריבער פירן האבן זיי געהאט א גרויסע הצלחה. בעקבות דעם איז יעצט געווארן אביסל צוקלאפט אביסל א ירידה אין די עקאנעמי פון די אידן האבן זיי געקענט זיין נאר סוחרים פון די תקופה און ווייטער. די אידן קומען צוריק אין ירושלים אבער ס'איז דא דא א שטיקל פראבלעם אין די אקאדעמישע וועלט איז דא א גרויסע וויכוח ווייל פריער דערמאנט די קאנטראקט די חוזה וואס אומאר האט געמאכט מיט סופריאנוס ס'איז געווען דער בישאפ אין די פון ירושלים. דער בישאף האט געבעטן אז מען זאל האלטן די סטאטוס קווא, סטאטוס קווא מיינט אז די סטאטוס וואס איז געווען ביז יעצט, די מצב וואס איז דא ביז יעצט זאל בלייבן ווייטער. איז וואס איז געווען די סטאטוס כלפי די אידן אין ירושלים? אז אידן קומען נישט אריין. זיי האבן נישט קיין זכות אריינצוקומען אין ירושלים. האט סופריאנוס געבעטן פאר אומאר אז די חוק, די גזירה זאל בלייבן. איז באופן כללי און פארשטייט זיך אין די נוצרישע וועלט איז אפגערעדט אז אומאר האט מסכים געווען צו די בקשה, די זאך איז אזוי אפילו ער האט מסכים געווען אבער מען זעט אז עס איז נישט אריבער קיין סאך יארן און אידן זענען יא אהינגעקומען, און יעצט איז דא צוויי מהלכים אין די אקאדעמישע וועלט, אדער די מעשה איז נישט ריכטיג, אדער אויף די צד עס איז יא ריכטיג, איז מען האט נישט מקפיד געווען אויף דעם, מען האט זיך מתעלם געווען פון דעם, צו די אידן האבן געצאלט שוחד, נישט משנה וואס איז געווען די סיבה צו דעם, אבער דער פאקט איז געווען אז מען האט זיך מתעלם געווען פון די חוק, פון די נייע גזירה, און מען האט געלאזט אידן וואוינען אין ירושלים, דאס איז קלאר, דא אסאך ראיות צו דעם, אז זיי האבן געהאט א שול, ס'איז א וויכוח ווי געווען די שול, אבער א שול איז געווען, ס'איז דא ראיות פון יאר אַכט הונדערט און ווייטער, דא קלארע ראיות פון גאונים אז ס'איז דא א שול אין ירושלים, מען קומט ארויף קיין ירושלים יעדע יום טוב און חול המועד, פון דעם וועלן מיר רעדן די קומענדיגע וואך, אין תקופת הגאונים אין ארץ ישראל איז דער ישוב אין ירושלים. אבער דאס איז קלאר אז זיי האבן געהאט א שול, דאס איז געווען טאקע א, מען קען זאגן א שטיק, א שטיקל אתחלתא דגאולה פארן ישוב אין ארץ ישראל, ווייל מען האט געקענט וואוינען נאר אין צפון, און יעצט קען מען וואוינען אין יהודא, עס איז נישט נאר יהודא, עס איז ביזן חוף הים, עס האט געגעבן אסאך מעגליכקייטן אויף פרנסה וכדומה. די קומענדיגע וואך וועט מען מער מרחיב זיין די אידישע ישוב אין ירושלים, און די שול, און די ישיבה. פון יעצט און ווייטער איז דא בריוו, ווייל ביז יעצט איז כמעט נישטא קיין בריוו אדער דאקומענטן, אפילו נישט פון די קריסטן און נישט פון די איסלאם, נאר פון יעצט און ווייטער, בעקבות די גניזה פון קאהיר האבן אונז זוכה געווען צו טויזענטער בריוו פון די תקופה און ווייטער וואס.